ורוצה להורג אותו. למה? אתה צריך לדעת את ההיסטוריה, האדמו"ר הזה הוא אינס פה בברוקלין בווילימסבורג אלפים ילדים, אבא שלו יש לו בית הכנסת עם מקווה והוא בתוך המקווה הזה הוא קרא לבחורים והוא אינס אותם, אשתו כשנודעת מה שהוא עושה הוא קפץ מהחלון מקומה החמישי ונהרג. בקיצור יש להם ילד בגיל חמש ופה המשמרת הצניעות הלכו לבית משפט הגוי וביקשו שאסור לו לדבר עם הילד כי היה מפחדים שאם אמא שלו איננו אז מי יקח את הילד האבא אבל למעשה היה הסכם

הפעדעפילים עושים חיים, יש עיר של בני ברק נקראת עיר הפעדעפילים, ועוד מקומות כאלו, ביתר, בית שמש, רחמנא לצלן איפה שהחרדים גרים, בקיצור, וגם היה הסכם שהוא צריך אם הוא יעשה עוד פעם מעשה נבלה אז הוא צריך לסרס את עצמו,

כולם יודעים את זה. אבל זה עוד הפעם אותו סיפור, אתם רוצים להסתיר מה שקורה, אוקיי, תסתיר הכל, אחר כך כשהילדים שלך יהיה נפגעים מהחזיר הזה, אז אתם תגיד, או, מה עושים עכשיו? אתה יודע מה שעושים? לא עושים שום דבר, למה לא? למה כן? זה חבל על הזמן, אתם צריכים לקרוא את הטלפון אחד אפס אפס המשטרה ולסגור אותו. וזהו. יעצט וועל איך עס זאגן אויף אידיש, אונז האמיר דא געהאט א חזיר חזריה ראזענבוים האט אנגע'חזיר'ט א גאנצע שטאט, זיין ווייב האט אראפגעשפרינגען פון די פענסטער, זי האט זיך דערהארגעט, ס'איז איבערגעבליבן א פינף יעריג קינד, די משמרת הצניעות פון ווילימסבורג איז געגאנגען אין קאורט און זיי האבן געברענגט עדות, אז ער האט מאנס געווען צענדליגע קינדער האט ער נעבעך אפגעהארגעט און זיי האבן נישט געוואלט אז מען זאל געבן דאס קינד פאר אים האט דער דזשאדזש געזאגט אז טאמער ער געט נישט אויף זיינע רעכטן פונעם קינד זעצט ער אים איין ווייל ס'איז דא עדות און סוף איז געווען אז די משמרת הצניעות האבן געמאכט א טעריבל מיסטעיק זיי האבן אים נישט איינגעזעצט זיי האבן אים געשיקט אויף ארץ ישראל זאל דארט קענען חזיר'ן קינדער ארץ ישראל איז ארץ כנען ארץ כנען איז א מקום זימה ווען די תורה וויל שילדערן זנות זאגט די תורה כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו בקיצור, זיי האבן אים דארט אהין געשיקט, און ס'איז אויך געווען אין באדינג אז ער מוז דארטן נעמען אזאלעכע נידלס, דריי חדש, יעדע דריי חדשים א נידל, און נאך א יאר איז ער מסורס, ער האט מער נישט קיין שום תאווה. איז למעשה, ער טוט, איך ווייס נישט צו ער טוט דאס צו נישט, נאר דאס ווייס איך אז מ'זאגט מיר אז ס'איז נישט געווען, סתם אז מען האט אים אטאקירט פאר פֿינף טויזנט שקל, דאס טוען נאר דארטן די בית שמש'ער חברה באהאלטן און זיי שרייבן אזוי אריין אין די צייטונג. ס'איז געווען פשוט ווייל ער האט מסתם פרייטאג נאכמיטאג מאנס געווען א קינד ווייל זיי זאגן אז ער איז נאך היינט מאנס קינדער, פרייטאג נאכמיטאג האט ער מסתם מאנס געווען א קינד אין מקווה און יענער האט זיך נישט געקענט אויסהאלטן און איז ארום געלאפן מיט א מעסער הרג'נען אים שבת. זאגן זאגט די צייטונג אז ער האט געוואלט. פינף טויזענט שקל פון אים, ווען נישט הרג'עט ער אים, איך וויל פארשטיין צוויי זאכן, קודם כל וועלכער מענטש טראגט מיט זיך פינף טויזענט שקל אין די טאש, און נאכדעם אפילו ווען ער האט יא פינף טויזענט שקל, נישט אום שבת, שבת קודש ווייסט מען קיין שום ערליכער איד גייט נישט מיט קיין געלט אין די טאש, סאו אבוויעסלי דאס איז נאך א. נייע מאוומענט וואס מען גייט באהאלטן א חאזעריי ביז דער אייבערשטער וועט שטראפן די וואס זיי טוען דאס און זייערע קינדער ווערן א וויקטעם פון דעם חזיר, נאכדעם ווען מען זאל שוין זען אוי ער איז א וויקטעם פון דעם חזיר נו וואס טו איך מיטן קינד? עה טו גארנישט לאז אים אין דר'ערד דאס איז דאך ענקער סיסטעם עס זייטס אזעלכע פארפוילטע מענטשן אז ער דרייט זיך אין ביתר דארפט עטץ אים ארויסווארפן פון דארט מען קען אים נישט דארט האלטן. איך ווייס דער סקווערער רבינ'ס גבאי הערשי ברייער איז געגאנגען וואוינען אויף בית שמש, צוגעגאנגען צו דעם איינער, איך האב אפגעקאלט זיי זאלן וויסן ער גייט דארט וואוינען, און יענער האט א שטוב מיט קינדער, איז ער צוגעגאנגען און אים געזאגט זאלסט וויסן דו זאלסט פארלאזן די שטאט ווען נישט גיי מיר דיך דא איינזעצן, אונז ווייס מיר ווער דו ביסט, איז ער אנטלאפן ערגעץ אנדערש, דאס זעלבע דארף מען טון צו זכריה רויזנבוים, עטס ווילטס האבן אלעס וואס ער האט געטון, עטס קענטס האבן, ס'איז אין קאורט, און ס'דא דא דער שמש פון סאטמאר אין ווילימסבורג, מיסטער פעלדמאן האט אים געהייסן ארויסגיין פון שול, ער איז אין בית מדרש צוגעגאנגען צו א בחור און האט אים געוואלט מטמא זיין, און דאס בחור'ל איז געקומען וויינען, און מ'האט עס געזען בשעת מעשה, איז ער געלאפן און האט אים ארויסגעווארפן, און אזוי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך, רבותי. וואטש אוט פאר יור טשילדרען ענד דאונט בי סטופיד, רופטס אחד אפס אפס און זעצטס אים איין, לאזטס אים ער זאל גיין אין א פרייע געגנט אין אבו קאביר אדער אין אילת וואס דארט אז ער וועט טאטשן א קינד פון א חפשי וועט ער אים ווייזן וואס דאס הייסט טאטשן א קינד, עניוועי זייטס אלע געזונט און כל טוב.